האמיר אנגעפאנגען אין דעם זמן די מעשה פון די בעל תפילה, און מען האלט שוין כמעט, מען גייט שוין בענטשען די וואך ראש חודש שבט, חשוון כסלו טבת, דריי חדשים וואס מען לערנט די מעשה פון רעבען פון די בעל תפילה, מען דארף זיך שוין צויאגן אביסל, ווערט שוין סוף זמן, שבט אדר, ס'קומט שוין פורים, דארף ענדיגן כאטשיג די מעשה די זמן. דף ת, דא האלט מען דא אינמיטן א שמועס, וואו דער בעל תפילה רעדט מיטן גיבור, דער בעל תפילה האט זיך געטראפן מיטן גיבור אינדרויסן פון די מדינה פון די עשירים, וואו דער גיבור איז זיך געקומען אייננעמען די מדינה און זיי האבן זיך נישט געוואלט איבערגעבן, ווייל זיי האבן געהאט א פראבלעם מיטן גיבור, זיי האבן געהערט אז דער גיבור בעצם זוכט נישט קיין מלחמות, דער גיבור זוכט הכנעה, מען בייגט זיך איין די קאפ, לאט ער גיין, דאס איז די גאנצע זאך פון אז דער אייבערשטער שיקט אמאל די מידת גבורה פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז זיך נאר טוב. מאתו לא תצא הרעות, פון דעם אייבערשטן גייט נישט ארויס קיין שלעכטס, פון דעם אייבערשטן אליינס גייט נאר ארויס גוטס, נאר דען אמאל א מענטש ער מאכט זיך א צל, ער מאכט זיך א שאטן, ער נעמט זיך אוועק פון דעם אייבערשטן, קומט פלוצלינג די מידת גבורה, הייבט אן איבערצוגיין זאכן, נאר כדי דער מענטש זאל זיך אונטערבייגן, אונטערגעבן אונטער דעם אייבערשטן. און דער גיבור'ס סדר איז געווען אזוי, ער פלעגט שיקן זיינע שלוחים פרעגן, ווילסט זיך אונטערגעבן איז גוט, אז נישט מאכט ער חרוב. אבער זיי האבן זיך נישט געקענט דא אונטערגעבן פארן גיבור, ווייל זיי האבן געהערט אז דער גיבור איז ממאס געלט, האבן זיי געהאט א פראבלעם, און דער בעל תפילה, דער הייליגער בעל תפילה איז געקומען צו דער מדינה, און ער האט זיי געוואלט צוריקברענגען צום אייבערשטן, און זיי האבן זיך אלץ געהאלטן מיט געלט, געלט, געלט. האבן זיי אים געבעטן דער בעל תפילה צו קען רחמנות האבן ער זאל גיין רעדן צום גיבור. דער בעל תפילה געבעטן דער גיבור זאל אביסל ווארטן, ווייל ער וויל זיי צוריק ברענגען, ער וויל זיי צוריק ברענגען צום אייבערשטן, און זיי האבן געשמועסט אינדרויסן. און דערנאך און דער בעל תפילה האלט דא דף ת, זיי האבן זיך געזעגנט דער בעל תפילה מיטן גיבור, און דער בעל תפילה איז אוועקגעגאנגען און געגאנגען אין זיין וועג, און ווי דער בעל תפילה איז געגאנגען האט ער געזען אז ס'גייט מ'האט שוין געלערנט דעם שטיקל איך וויל עס איבערגיין שיינע שטיקל איך וויל עס איבערגיין און דער בעל תפילה איז געגאנגען אזוי גייענדיג אין וועג האט ער געזען אז ס'גייען מענטשן און זענען מתפלל צום אייבערשטן און זיי האבן ספרים זיי טראגן תפילות זיי טראגן ספרים פון תפילות האט זיך דער בעל תפילה דערשראקן פון זיי דערשראקן מיינט נישט געהאט א פחד, געהאט א יראה פון זיי, ווייל אזוי איז די סדר, א מענטש וואס רעדט צום אייבערשטן, און ער טרעפט א צווייטע מענטש וואס זיין זאך איז אויך תפילה, הייבט ער אן צו באקומען א יראה פון אים, א דרך ארץ, און זיי האבן זיך פון אים אויך דערשראקן, זיי האבן זיך געשטעלט מתפלל זיין, און ער האט זיך אויך געשטעלט מתפלל זיין. דערנאך האט ער זיי געפרעגט, ווער זענט עטץ? האבן זיי געענטפערט, אז דעמאלט ווען עס איז געווען דער שטורעם ווינט, דף ת"א, דעמאלט ווען עס איז געווען דער רוח סערה, און די וועלט האט זיך צוטיילט אין אסאך גרופעס, יעדער האט זיך אויסגעטראכט זיינע דמיונות, מענטשן האבן זיך אויפגענומען א מלך פון א רוצח, און עס איז געווען מענטשן וואס האבן אויפגענומען א מלך פון א שיכור, אלע סארטן זאכן וואס דער רבי האט שוין געהאט דערציילט, אונז האבן מיר זיך אויסגעקליבן אז די עיקר תכלית איז נאר עוסק זיין שטענדיג אין תפילה צום אייבערשטן. און אונז האמיר געזוכט, און אונז האמיר געטראפן א בעל תפילה, מען האט אים אויפגענומען פאר קעניג, און די בעל תפילה האט דאס געהערט איז אים זייער געפאלן, ווייל דאס וויל ער דאך, אונז האמיר שוין געשמועסט פאריגע וואך, א שיעור, א שיעור, איך דענק נישט פונקטליך ווען עס איז געווען, צו מיטוואך, צו דאנערשטאג, ניין מיטוואך איז נישט געווען קיין שיעור, דינסטאג מיין איך איז געווען א שיעור וועגן דעם, א שמועס, וואס איז געווען מיטוואך? בקיצור, פאריגע וואך האמער גערעדט פון דעם, אז איינער באלאנגט לאמיר זאגן אין א אין א חבירה, דער רבי האט געזאגט, איך גיי מאכן פון ענק כיתות כיתות. דאס איז א שיחה פון רעבן, אעשה מכם כיתות כיתות. עס וועט זיין אסאך גרופעס ברסלב'ער חסידים. נו, דארף זיך דאך א מענטש פרייען, אז ער טרעפט א צווייטן, און וואו וואו וואו דרייסטו זיך? איך דריי מיך אין ברסלב, ביי וועם? ביי יענעם. דארף דארף דארף דארף דאס דארף דאס דיך געפעלן נישט זאגן אה דאס איז נישט די עכטע פארוואס אז א מענטש זאגט אז ער איז מקורב צום רעבן און ער האט א גרופע וואס מען לערנט אים אויס תפילה ס'איז טאקע נישט אויף די ריכט ס'איז נישט אויף די וועג ווי אזוי מען האט דיך אויסגעלערנט תפילה דו ביסט א אנדערע סארט דו האסט א אנדערע בעל תפילה און זיי האבן א אנדערע בעל תפילה אבער ס'דארף דיך פרייען דאס איז א סימן אז א מענטש איז מקורב צום צדיק, א מענטש איז מקורב צום רעבן, אז ער טרעפט א צווייטן ביים צדיק, wow, דו ביסט אויך מקורב צום רעבן? איז דאך ערשט גוט, ווייל ווייל דאס דאס ער וויל דאך, דאס איז די גאנצע זאך פון די בעל תפילה, די בעל תפילה זוכט נישט אז מען זאל באלאנגען ביי אים, און מען זאל קומען צו אים, און מען זאל אים פרעגן שאלות, און מען זאל אים אויסהערן, און מען זאל ווארטן שמונה עשרה ווען ער ענדיגט שמונה עשרה, און מען זאל אים געבן ראש חודש בענטשן, די בעל תפילה וויל דאך נאר דאס, ער וויל אז מענטשן זאלן לעבן מיט תפילה, מענטשן זאלן לעבן מיט די סארט תכלית. מאך דיר נישט קיין תכלית פון רציחה, און מאך דיר נישט קיין תכלית פון געלט, און מאך דיר נישט קיין תכלית פון שמוץ, און מאך דיר נישט קיין תכלית פון. פון שמחה, שמחה איז יא תכלית, אבער וואס איז די סארט שמחה? מ'האט געטראפן א גוי, ער גייט מיט א פלעשל ברוינפן, און דאס איז, דאס איז א תכלית? ברוינפן איז תכלית? אדער אנדערע דמיונות? מאך דיר א תכלית תפילה. איז אז דו טרעפסט איינעם, מ'פארט קיין אומאן, יא, יעצט קומט שוין ראש חודש שבט, פלעגט שוין ר' נתן אנהייבן רעדן פון, פון, ס'קומט דאך שוין ראש הש, ס'קומט שוין ראש השנה לאילנות, שוין אנגעפאנגען רעדן פון ראש השנה, ראש השנה ביים רעבן, דארף שוין אנהייבן טראכטן פון ראש השנה, און אנהייבן טראכטן ווי קען איך האבן א פאספארט, ווייל אפשר מיין פאספארט לויפט אפ, און וואס דו ווייסט וואס גייט באלד זיין, אפשר קומט באלד א פרישע, א פרישע סטרעין, און מ'גייט נאכאמאל פארמאכן די פאספארט אפיס, וואס ווארטסטו אויף די לעצטע מינוט, מאך דיר א פאספארט, זיי גרייט וועסט קענען קומען צום רעבן, מאך דיר, קענסט, מ'קען נישט וויסן היינט. געענדיגט, נו די. ס'דא מענטשן וואס מאכן פון דעם פרנסה, נו, טעסטינג, מ'גייט נאכאמאל אריינווארפן די עולם אין א שרעק, און ס'שטייען מענטשן, הונדערטער, הונדערטער, טויזנטער מענטשן שטייען אין די ליין, וואס גייט געשען, אז דו גייסט זיך טעסטן, און וואס גייט געשען, אז יא, ניין, פילסט גוט, גיי ארויס, פילסט נישט גוט, דארפסט סייווי אפרוהען. וואס ס'ליגט אין דעם א חכמה ער לייגט אריין נייעס און אזוי גייט ארויף די די אלע מענטשן וואס מאכן פון דעם פרנסה און באלד מאכט מען צו נאכאמאל די אפיסעס און באלד ווערט שוין נאכאמאל א שאלה וועגן ראש השנה א מענטש דארף לעבן א גאנץ יאר מיט דעם איך וויל פארן ראש השנה צום רעבן דארף איך האבן א פאספארט און דארף ברענגען מאכן פאספארטס פאר מיינע קינדער און א בחור וואס האט נישט קיין געלט דארף שוין אוועקלייגן געלט לייגסט אוועק יעדן טאג אפאר דאלער אפאר חדשים האסטו א טיקעט ס'קומט פאר ראש השנה, איך האב נישט קיין געלט, איך האב נישט קיין געלט. וואס האסטו געטון? ס'איז געווען ברסלב'ע חסידים, זיי האבן געהאט א פושקע אינדערהיים, אויפגעשריבן אויף דעם צדקה, קודש קדשים, ציון רבינו, אריינגעלייגט יעדן טאג געלט אין דעם, דאס איז געלט צדקה פאר מיין טיקעט. און ס'קומט די צייט ווען מ'הייבט אן קויפן טיקעטס. נעמט ער ארויס, כ'האב שוין מיד ליד, האב איך אוועקגעלייגט אפאר דאלער, קען איך מיר קויפן א טיקעט? און מען פארט צום רעבין, און געווענליך אין עיריפארט אדער אויפן פליגער טרעפט מען זיך מיט נאך ברסלב'ע חסידים, שוין, מען רעדט נישט, ער רעדט נישט מיט איינעם, וואס רעדסטו נישט? און צי איך דיך צום רעבין, ניין, און צי איך דיך צום בעל תפילה, ניין, איך, איך באלאנג צו דעם בעל תפילה, און איך באלאנג צו דעם בעל תפילה. איז וואס מוהרא"ש שרייבט עס, דאס איז דער סימן פון איינער וואס איז מקורב צום רעבין, צו ס'געפעלט אים אז ס'דא נאך איינער וואס איז מקורב,

וואס דארפסטו וואס דארפסטו מיך אראפקלאפן וואס דארפסטו מיר זאגן אז האט ער מיט זיי אנגעפאנגען צו שמועסן און ער האט זיי געוויזן די סדר פון זיינע תפילות און פון זיינע ספרים און פון זיינע זאכן וואס ער האט אויף תפילות ווי זיי האבן דאס געהערט זיין רייד דף ת"ב, זאגט דער רבי אזא לשון, די אויגן האבן זיך געעפנט, די אויגן האבן זיך געעפנט, זיי האבן אנגעפאנגען זען דאס גרויסקייט פון די בעל תפילה, אונז האבן שוין געשמועסט פאריגע וואך פון דעם, אז ס'דא אסאך ערליכע אידן, קען קיינער נישט אוועק מאכן, איך אליינס, איך געדענק מיין מאמע האט מיך אמאל געפרעגט, וואס דארפסטו פון ברסלב? וואס האסטו פון ברסלב? האב איך געזאגט אז איך רעדט, כ'האב באקומען א זאך פון רעדן צום אייבערשטן, ס'האט זייער געבאדערט פאר מיין מאמע, וואס הייסט? יואליש, דו האסט יעצט ערפינדן רעדן צום אייבערשטן? דאס איז דאך מיין לעבן רעדן צום אייבערשטן. דאס איז דאך מיין וואס וואס דארפסטו ברע איז וואס טאקע די תירוץ אויף דעם? וואס טאקע די תירוץ אויף דעם? מען דארף פאר טאטע מאמע ענטפערט מען נישט, מען טאר נישט ענטפערן, מען דארף זייער אכטונג געבן, קיינמאל נישט טענה'ן מיט טאטע מאמע. טאטע מאמע, מען פרעגט, זאגט, די טענה נישטא קיין טענה'ן. פרעגט ער, וואס גייסטו דא? איך האב באקומען דא חיות. וואס הייסט? נישטא קיין, נישטא קיין טענה'ן. טאטע מאמע זענען נישט קיין חברים. רוב מענטשן זענען זייער מזלזל אין דעם, מען ווייסט נישט וואס טאטע מאמע איז. טאטע מאמע דארף מען זייער זייער מורא האבן. זייער מורא האבן, זייער מכבד זיין. זיי פרעגן עפעס ענטפערט מען. נישטא קיין וויכוחים. נישטא קיין שטותים, שטותים, דו זאגסט פאר טאטע, וואס געווענליך אין א שמועס, איינער פארציילט עפעס, און די אנדערע רופט זיך אן, ווייסט נישט פון דיין לעבן צו זאגן. דאס זאגן פאר א חבר, אויך נישט, וואס דארף מען אים אוועקמאכן? יענער פארציילט אזא נייעס, יענער האט אזא, אזא טעאריע, יענער האט אזא מיינונג. ס'איז דא, ס'איז דא א גאנצע וועלט, ס'איז דא אלע סארטן מיינונגען, ניין? ער האלט אזוי, און ער האלט אזוי. וואס דארף מען זיך צוקריגן? וואס דארף מען זיך פיינט האבן? אבער איך וויל נישט אריינגיין אין דעם ווייל בחורים האבן דאך יא ליב אביסל צו טענה'ן און שמועס און ס'טוט זיך און טאטע און מאמע דארף מען זייער אכטונג געבן טאטע און מאמע דארף מען אויסהערן זאגן הערט בפרט ווען מען ווען עלטערן ווערן שוין אביסל פארעלטערט ווערט מען זייער רגיש סענסעטיוו יעדע זאך הייבט אן באדערן יונגע מענטשן באדערט נישט מען ווערט עלטער יעדע זאך הייבט אן באדערן און זיי ווארטן מען זאל זיי קאלן און זיי ווארטן מען זאל ארויף קומען ווער רעדט נאך עלטערן וואס מאכן חתונה די לעצטע קינד איז ווער ס'דא דא ישיבה די לעצטע קינד איז אביסל א פראבלעם ווייל א לעצטע קינד וויל מען נישט ארויסגעבן ווייל דעמאלטס דעמאלטס הייבט זיך אן א נייע געשיכטע דאס איז די געשיכטע פון אלס יונגער איך בין א בר מצוה בחור איך האב שוין מיין בייטל און איך האב שוין די וואס מען כ'האב שוין די פעינט פאר די תפילין, און איך האב שוין א גארטל, און איך האב שוין א דזשילעט מעסערל מיט א לייטער, לאך נישט, לאך נישט, דו האסט אויך געוואלט, געדענקסט? און מ'דארף, רוב מענטשן, מ'קומט צו א בר מצוה, מ'ברענגט שוין נישט קיין מתנות, ווייל מ'טראכט, מ'האט דאך מתנות.

האט א פלעסטיק פאר זיין היט, א פלעסטיק פאר די היט, וועט דאך חרוב ווערן די היט פון די פלעסטיק, ניין? אז ס'רעגנט דארף מען אכטונג געבן, ניין? און האט שוין קאלאטשן מיט הענטשקעס מיט א אויערן שיצער, מיט פולי עקוויפמענט, א בר מצוה בחור, גייט אריבער שוין, די עקסייטמענט האט שוין געענדיגט, יעצט ווארט נאך אויף די נעקסטע עקסייטמענט, איך גיי א חתן ווערן, כ'האב שוין שליסלעך, כ'האב שוין א פאסט קעסטל. וועגן א חתן דא אין ישיבה זאגט מען ישיבה. כאב שוין א פאסט קעסטל. און וואסטו זען, וואסטו באקומען פאסט. קודם נעמט זיך צייט ווילאנג דיין נאמען גייט אריין אין די ליסט, נאכדעם קומען שנאר בריוולעך. ר' חיים קנייבסקי האט צוגעזאגט אז ווער ס'גיט דא, דא. און ער געהערט פון ר' חיים ווער ס'גיט דא, דא. און דאס איז דא. יא. בפרט אין ארץ ישראל דארט האסטו. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז א פלא'דיגע פלאץ, ווייל, איך ווייס דען נישט צו זאגן, אבער איך בין דארט געווען יעצט אין ארץ ישראל, איך האב כמעט נישט געטראפן קיין פרעמדע מענטשן, אבער ווי נישט ווי, איך בין געווען אין, וואו בין איך געווען? פלא פלאים, פלא פלאים, געווען אין מירון,

די גייסט א טריט, אבער יעדער די זעלבע. אדרבה, אדרבה, אדרבה, חס ושלום, איך זיך נישט דא, איך וויל נישט אריינלייגן דא קיין, קיין, אז א מענטש קומט בעטן צדקה, מוז מען אים געבן צדקה, נישטא אזא זאך, א מענטש קומט דיך בעטן צדקה, די קענסט נישט וויסן, די שפילסט דיך יעצט מיט פייער, קען זיין ס'איז אזא צובראכענע הארץ, ער האט נישט גארנישט אינדערהיים, און די וועסט אים טשעפענען? ער גייט וויינען, ער גייט געבן א קרעכץ, האסטו אן עונש. געבן עפעס, געבן אפילו אפילו ביסט חושד א מענטש אז ער גייט נאך געלט איך ווייס נישט פאר וואס. געב א דאלער. וואס וועט ער קענען טון מיט דיין דאלער? קען ער גיין טון אן עבירה מיט דיין דאלער? א מען דארף חושד זיין ווייל ס'דא מענטשן וואס גייען נאך געלט פאר עבירות. פשוט כמשמעו, ער גייט נאך געלט פאר עבירות. אן עבירה קאסט געלט, א גוי זאגט, ווייסטו, געסט מיר הונדערט דאלער, געסט מיר צוויי הונדערט דאלער, כ'גיי טון מיט דיר אן עבירה. נו, ער דארף האבן געלט, גייט ער ארום, מען זעט אויף די אויגן. אבער, איך ווייס נישט, איך קען נישט יעצט צוברעכן א מענטש, און איך קען נישט טשעפענען א מענטש, אז אפשר גייט ער נאך געלט פאר דאופ. איינמאל דו הייבסט אן זיך צוגעוויינען נעמען דראגס, דו הייבסט אן צו ווערן אזוי צוגעקלעבט צו דעם, דו מוזט עס האבן. הייבט אן גנב'ענען פון די טאטע'ס בערעל, פון די מאמע'ס געלט, הייבט אן צו, ער מוז עס האבן, ער קען נישט אן דעם, עס קאסט געלט, עס קאסט געלט. איך געדענק ביי מיין זיידע, ער איז געווען די רב פון שומרים, יארן צוריק, די שומרים פלעגן יעדן צוויי טעג קומען מיט שאלות, ווען מען טרעפט א גוי גנב'ט קומט מען נישט פרעגן קיין שאלות צו מ'מעג אים ארעסטירן אבער שאלות מ'טרעפט א בחור מען זעט אז די פישקע איז אויפגעבראכן סאו מען הייבט אן צו קוקן אויף די קעמרעס א בחור'ל א איד נעבעך ער ברעכט זיך איין ער ברעכט איין א פישקע ער דארף האבן די פאר דאלער ער דארף האבן ער דארף די שלעפ ער דארף די ער קען עס נישט האבן אן דעם סתם ווי ארבעטסטו שמירה, ס'איז נישט פיל מיט דעם, ניין? דו האסט א שאלה, האסט אידישע קינדער, ער כאפט זיך אריין, ער גנב'עט ארויס זאכן, ער דארף האבן, ער דארף. מיט דעם אלעם, ווייס איך, איך געב פאר, א מענטש קומט נאך געלט, חוץ אז איך האב נישט אין מיין טאש. איך האב נישט אין מיין טאש. ס'איז געווען ווען כ'האב געעפנט די ישיבה, א יאר צייט שפעטער, איך בין געווארן אזוי אויסגעטריקנט, כ'קען נישט מסביר זיין. כ'האב גארנישט געהאט. און ער פלעגט אלץ רעדן ביי די שיעורים פון די גרויסקייט פון צדקה. וואס? א מענטש געבט צדקה? נישטא אזא זאך. א מענטש האט א ניקל האסטו נישט אין טאש? א ניקל. ווייסט ארץ ישראל זיי גייען ווייסט מיט א מטבע. ארץ ישראל גייט עס שקלען מיט מיט מיט מיט פרוטות אבער דא גייט עס דא האסט א קוואדער, א פערטל דאלער, נאכדעם האסטו א דיים, צען, נאכדעם האסטו א ניקל, פינף. א ניקל האסטו נישט אין טאש?

עס וועט אים וויי טון, אבער די פושקע איז א דומם, ס'איז א קלאץ, קענסט עס אריין לייגן, עס שרייט נישט אויף דיר, א פעני איך קען אריין לייגן געבן צדקה, איך געב אלץ, איך געב אלץ צדקה, אבער אין ארץ ישראל איז עס אזא אינטערעסאנטע זאך געווען, יעדער, ס'דא מענטשן זיי מיינען זיי מוזן עקזעקט, ווי זאגט מען אין ענג. אין אידיש, אויפבלאזן, עקזעדזשערעיטן, אויפבלאזן א מעשה, דו ווייסט אז דו קומסט מיר זאגן דו דארפסט אויף שבת, די שענסטע צדקה וואס איך קען טון, א אינגערמאן זאל מיר קומען זאגן איך האב נישט אויף שבת, סע פעלט מיר א פופציגער, סע פעלט מיר א הונדערטער, איך דארף אביסל פלייש, פיש, צוויי חלות, דריי חלות, די שענסטע צדקה, וואס מוזטו זאגן אז דו טיילסט עופות פאר הונדערט פופציג מענטשן? אינטערסאנטע זאך, ער טיילט עופות וואס די פשט פון דעם? כ'הער נישט. יא, איך וועל דיר זאגן אז דאס איז נאר א זאך דא, ישיבה שטייט שוין פערצן יאר, דא האב איך געזען בחורים, וואס זענען געווען ערליכע בחורים, אמת'דיגע בחורים, די עלטערן האבן נישט געהאט קיין געלט פאר זיי, נישט אז דער טאטע האט געלט, איז סתם אזויווי ער גייט נאר, טאטע האט נישט קיין געלט, האט נישט קיין געלט, ער ווייסט די מצב אין שטוב, און די אלע זענען געגאנגען מיט די אמת, די האבן אזוי מצליח געווען, זיי פלעגן גיין נאך געלט, די הייזער, און זאגן פשוטו כמשמעו, איך גיי נאך געלט, מיין טאטע האט נישט קיין געלט, איך גיי מיר קויפן א רעקל. מענטשן האבן ליב אמת. מענטשן האבן ליב אמת, נאר ליידער ליידער דא מענטשן וואס זאגן דאס, נוצן דאס פאר די שקר, ווייל זיי ווייסן, דא געריבענע בחורים, וואס זיי ווייסן אז דאס איז די בעסטע צדקה, סאו ער דארף געלט פאר א קאר, זאגט ער איך האב נישט קיין מאנטל, איך האב נישט קיין מאנטל, ער מאכט א שפיל מיט דעם, אבער דאס איז די שענסטע צדקה, איך גיי נאך געלט, איך האב נישט קיין קאוט, איך האב נישט קיין געלט פאר א קאוט, שענסטע צדקה, אדער איך גיי נאך געלט, אדער ווייסטו וואס מוזט נישט זאגן אז דו גייסט פאר דיך, גיי נאך געלט א ארעמע משפחה פאר שבת, איך קען שוין אליינס פארשטיין ווער דאס איז. פלוצלינג פאר זעכציג משפחות עופות ודגים, נאך אמאל נישט חס ושלום אז יעצט איז דאס גייען ארץ ישראל און טבריה אויב עמיצן יעצט פון די ישיבה איינער צוקומען גיין נאך געלט פאר עופות ודגים וועסטו גלייך טראכטן ס'איז א ליגענער, ס'מוז נישט זיין, איך פרעג נאר, ס'האט זיי אלעס מיט דעם זעלבן נוסח, יעדער איז גבאי, דו קענסט אויך זיין גבאי, איך בין גבאי מרן, דו קענסט אויך זיין גבאי מרן, יעדער איז גבאי מרן, יעצט איז דא א נייע זאך ווייל ס'איז געווען די טראגעדיע פון מירון סאו מ'זוכט. און דערנאך איז דער טיש פאר מירון, נישט איש פאר מירון, יעדער איז איש מירון, און די אינטערוויוס, מען גייט זיך פארבינדן יעצט מיט איש מירון, דא איש מירון, איז דא דער גבאי פון מירון, איז דא מירון אליינס, יעצט וועט מען זיך פארבינדן מיט מיט שימען פון מירון, ער וועט פארציילן די נייעס, ער זאגט אז ער איז מירון שוין, ער איז מירון, און ס'קומט אן אמעריקאנער מענטש, איך בין מירון. און און כ'בין אויך מירון, דו ביסט אויך מירון, יעדער איז איש מירון און ער איז דען די גבאי, און דא אין ישיבה קענסטו זיך זיכער פאר יעדן איינעם זאגן, א איד קומט ארויף קענסטו זאגן דו ביסט די גבאי דא אין בית מדרש, און וואס האב איך געוואלט ארויסברענגען פארפארן דא אן א שמועס? הא?

שוין, איך געדענק נישט. שמילי געדענקסט? מיר האלטן אינמיטן רעדן וועגן כיבוד אב ואם. די יונגסטע קינד איז די שווערסטע ארויסצוגעבן ווייל די עלטערן הייבט זיך אן א נייע פאזע אין לעבן.

און נאכדעם קומט די לעצטע פאזע, די לעצטע שטיקל פון לעבן איז ווען מען ענדיגט די לעצטע קינד חתונה מאכן, איז זייער זייער, הייבן אן די עלטערן ווערן זייער זייער זייער סענסעטיוו, זייער הייקל, די לעצטע קינד איז זייער שווער ארויסצוגעבן ווייל. יעצט מוז מען זיך שוין צוריק ליב האבן אזוי ווי שנה ראשונה, ווייל די מאן און ווייב, איך מיין וואס, אזוי לאנג ס'איז דא די קינדער, מ'איז ביזי מיט די קינדער ארויף די קינדער אראפ, אבער מאן און ווייב, איז א מורדיגע מורדיגע אחריות ווען מ'רעדט צו עלטערן, מ'דארף רופן די עלטערן יעדן טאג, אפילו די בחורים זענען אוועק געפארן פון שטוב. פארקערט קען אויך אסאך מאל זיין גרינגער כיבוד אב ואם. אויפן טעלעפאן איז גרינגער צו זאגן און ליב האבן, ווי מען דארף ווען אהיימ גיין יעדן טאג איז אביסל שווערער יא וואס הערט זיך און מען רעדט שיינע ווערטער, מען אינטערעסירט זיך, אויב האט מען עלטערן אין די זעלבע שטאט און מען קען ארויף גיין אפילו נאך די חתונה, מיט א קלייניקייט קען מען העלפן די טאטע מאמע טראגן ברענגען העלפן מורא'דיגע מורא'דיגע. מורא'דיגע מורא'דיגע מצוה כיבוד אב ואם, מורא'דיגע מצוה כיבוד אב ואם. פאר א בחור איז עס א גרינגע זאך, ווער רעדט נאך א בחור האט א קאר, יש קונה עולמו בשעה אחת, דו קענסט דיך, דו קענסט דיך טון אזוי סאך גוטע זאכן מיט דיין קאר, ווייל דיין מאמע דארף גיין, און דיין מאמע דארף מען אויפפיקן, דיין טאטע דארף מען טראגן צום דאקטער, מען דארף אים אפווארטן, און קיינער קוקט דיך שוין נישט אום, דו ביסט דאך א בחור, דו האסט נישט קיין סאך אין לעבן צו טון. איך קען טראגן מיין מאמע און איך קען איר ברענגען און איך קען איר טון א מצוה און איך קען איר איינקויפן און איך קען איר אראפלייגן און איך קען איר ברענגען און איך קען איר מאכן ס'איז אזא מצוה כיבוד אב ואם אזא מצוה כיבוד אב ואם אזא מצוה מען קען ארויסהעלפן טאטע מאמע און סיי יעצט אז מ'איז נאך א בחור און סיי דער אייבערשטער וועט העלפן מ'וועט חתונה האבן די זעלבע זאך, איך מוז קאלן מיין טאטע, איך מוז רופן מיין טאטע, איך מוז זיך אינטערעסירן, אינטערעסירן אויף מיין מאמע, אריבערגיין, העלפן, אסאך מאל איז שווער, עלטערן זאגן פאר די קינדער טו אזוי, טו אזוי, וואס מישטו זיך אין מיין לעבן, וואס ווילסטו, איך ווייס וואס איך האב צו טון, מען ענטפערט נישט פאר טאטע און מאמע, טאטע און מאמע זאגן ווי דו זאלסט טון, אקעי, איך וועל זען, איך וועל פרובירן, איך וועל מאכן, שקויעך טאטע, שקויעך מאמע פארן זאגן. א זיידע און א באבע אז מען האט נאך, מען גייט אריבער, אזא מצוה, אזא מצוה, איך האף צום אייבערשטן אז עס וועט קענען, מען וועט שוין האבן אזעלכע שיינע גרויסע דירות, גרויסע דירות, אז די עלטערן וועלן ווערן עלטער, און זאלן שוין נישט דארפן, אזוי איז דאך די, אזוי האט דער אייבערשטער באשאפן די וועלט, מען ווערט עלטער, עלטער, עלטער, עלטער, מען קען ארייננעמען די עלטערן אין שטוב, נישט אוועקגעווארפן עלטערן ערגעץ אין א אין א אין א אייבערשטער זאל אפהיטן מען נעמט א טאטע מאמע מען לייגט זיי אין א ריהעב הנשמע כזאת הנשמע כזאת ס'איז דאך די גרעסטע פארברעכן וואס קען זיין גרעסטע פארברעכן נעמסט א טאטע געסט א שמייס אריין ערגעץ אין א האום די טאטע האט עס געטון צו דיר וואלט ער דאך אויך געקענט געבן און געזוכט א משפחה זאל דיך אדאפטן ביז וואס זיי זאלן קענען שלאפן שבת נאכמיטאג זאלן קענען שלאפן פרייטאג. און זיך אויפגעווען מיט דיר און זיך געפארעט מיט דיר, קומט דאס פאר א טאטע מאמע אז זיי ווערן עלטער אז מען זאל זיי אריינשמייסן אין א אין א אין א ריהעב, יא מען האט געטראפן אזא שיינע פלאץ, מאמי דא גייט זיין אזוי באקוועם, אזעלכע שיינע ווינדאו שעידס, און אזעלכע שיינע מאלדינג, ס'איז דא א פיש טענק, עס איז עכט געמאכט פאר מאמי, מען גייט מאכן א מיטינג, מען גייט צוזאמנעמען די משפחה, און מען גייט זען וויאזוי מען גייט קאנווינסן. מען גייט זאגן מאן, זי מוז זיך לאזן העלפן, זי מוז זיך לאזן העלפן. איז ווען א מאמע זאגט איך וויל עס, שאף מיך א פלאץ, דו גייסט מחנך זיין א מאמע, דו גייסט מחנך זיין א טאטע, וואס צו טון, איך זאג דאס איז די טובה פאר טאטע, מען מוז אים אריינלייגן ערגעץ, אין אין מיט דעם מיט דעם צושטעלן, מיט ארויף קומען וויזיטן מיט באלונס, קום נישט קיין באלונס, וויזיט קום נישט וויזיט מאך נישט משוגע, אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן די עלטערן זאלן זיין געזונט אבער ס'קומט א צייט מען ווערט עלטער, איך ווינטש ענק אן מ'זאל צאלן אזעלכע שיינע גרויסע דירות אז טאטע מאמע זאלן זיין אין די דירה, דער זיידע זאל דא זיין, דער עלטער זיידע, די עלטער באבע, זיי זאלן זיין, און נישט לייגן אין די זייט ווי א פיפטע ראד, ברוך השם איך האב אזעלכע טייערע עלטערן. איך האב באקומען די חינוך, קען איך עס, קען איך עס ווייטער איבערגעבן? באקומען די חינוך. מיין, מיין, מיין, מיין מאמע האט געהאט א אלטע מאמע, שוין אוועק. נו, זי האט געדארפט זיצן ביי מיין מאמע אינדערהיים, זיין דארט וואכן, חדשים. מען האט איבערגעגעבן די גאנצע הויז, נישט ווי אין די זייט ערגעץ אויף א צאמלייג בעט ערגעץ אין א שטוב מיט א, אין. פארגיטיגט מיט א פיש טענק, ווייסט ווי מען פארנארט מענטשן, ניין, די שענסטע שטוב, די שענסטע פלאץ, די שענסטע טעלער, די שענסטע קאפ, די מלכה אין שטוב, די קעניג אין שטוב, און א גאנצע צייט, מיין מאמע האט איין דאגה געהאט, א גאנצע צייט ווען איך בין אהיים געקומען פון ישיבה, יואליש באבי זיצט אליינס, גיי צו, גיי צו, זיץ דארט, זיץ מיט איר, רעד מיט איר, הער איר אויס. און איך בין אוועק געגאנגען, שיקט א צווייטע קינד, זיץ דארט, רעד מיט איר, פרעג איר, מאך איר פרייליך, זינג עפעס, טאנץ פאר איר, א גאנצע צייט די עלטערן, די עלטערן, די עלטערן, די עלטערן, די גאנצע שטוב האט זיך געדרייט מיט די עלטערן, נישט געגעבן א שמייס אוועק ערגעץ, די שענסטע זאך פון אידישע קינדער, כיבוד אב ואם, שענסטע מצוה, אונז וואוינען אין אמעריקע, אין אמעריקע איז די מצוה פארקערט, אין אמעריקע איז די מצוה מען דארף מכבד זיין די יוגנט. דאס איז די מצוה פון אמעריקע, מכבד זיין די יוגנט. יום טוב ערליך האט געמאכט א שיינע ניגון פון די מדרש וואס פארציילט אז די אייבערשטער האט געשיקט א מלאך פרעגן אלע פעלקער ווער ס'וויל נעמען די תורה. ער לייגט עס זייער שיין אראפ, יעדע פאלק וואס זיי האבן געוואלט, לאמיר הערן וואס שטייט אין די תורה, און יעדע פאלק וואס האט זיך, אה, דעיס? דעיס? ניין, דעיס נישט. דייטשלאנד האט געהערט לא תרצח, דאס איז דאך אונזער זאך איז דאך א מלאך, אונזער זאך איז דאך הרג'נען מענטשן, דאס איז דאך אונזער זאך. אונז זעמיר שיינע מענטשן, אונז מאכט מען זיך שיין, אונז שטעל מיר זיך אהער זייער שיין, אונז זעמיר פארגעשריטן, און אונז זעמיר זייער דיסציפלין, אונז זעמיר זייער מסודר, אבער אונטער אונזער שירצל, אונטער אונזער הענטשקעס, ליגט די מערסטע בלוט, נאך נישט געווען א פאלק זאל פארגיסן אזוי סאך בלוט, ווי די דייטשע, ימח שמם וזכרם, זיי שטעלן זיך אהער אזוי ווי די, זיי זענען ממש די שענסטע פאלק, די שענסטע לאנד, די שענסטע חינוך. אונטער דעם, אונטער זייער קארפעט ליגט בלוט, וואס זיי האבן געטון מיט אונזערע זיידעס, וואס זיי האבן געטון מיט אונזערע עלטערן. שוין, דאס דארף מען געדענקען, ווייל נאך אביסל, כ'ווייס נישט וויפיל אידן זענען נאך געבליבן פונעם קריג, מענטשן גייען נאכדעם זאגן, ס'איז נישט געווען ממש אזוי, ס'גייט אויך, ס'איז יענער אזוי, ס'איז נישט געווען אזוי. און נאכדעם, ער לייגט עס זייער שיין אראפ יום טוב ערליך. מיר קומען צו אמעריקע, אמעריקאנער האבן געפרעגט, וואס שטייט אין די תורה? דער כבד את אביך ואת אמך. ביי אונז האט מען געלערנט אנדערש, אונז האט מען געלערנט אז מען דארף מכבד זיין די יוגנט, ווי מער יוגנט, ס'איז מער מאדערס דעי, פאדערס דעי, ס'איז דא איין טאג וואס מען געבט כבוד פאר די מאמע, ס'איז דא ביי די גוים, ביי די אומות העולם איז דא א טאג, און היינט מאכן זיי דאך אויך נאך אין מדינת ישראל, מאכן זיי, מוזן זיך אלעס נאכמאכן אזוי ווי א פאלק, ככל הגוים בית השם, האבן זיי אויכעט יום האמא, יום האבא יום האימא, א מאמעס טאג די טאטע טאג דעמאלטס גייט מען ארויף מיט א קראנץ בלומען, און די עיקר איז די סעלפי, כאפט מען א פיקטשער, און די פיקטשער דאך איז אינטערעסאנט, יא דאס איז מיין מאמע, מאדערס דעי, בלומען, נאך מארגן קענסטו שוין שטארבן פון הונגער, אים אינטערסירט עס נישט, אבער אידישע קינדער האבן די מצוה פון כבד את אביך ואת אמך. ס'איז שווער, ס'איז שווער. א בחור האט זיין וועג וויאזוי ער וויל וואוינען, האט זיין וועג וויאזוי ער וויל לעבן, ער וויל גיין, ער וויל קומען, די מאמע קאלט אים, אדער די טאטע קאלט אים, טאטע זאגט אים, שוין. מען הערט אויס א טאטע, מען הערט אויס א מאמע. מען טוט זיי צוליב, מען טוט צוליב עלטערן, איז דאך אזא מצוה צוליב טון טאטע מאמע. און ווער רעדט נאך פון טענה'ן, נישט דא קיין טענה'ן, נישט דא קיין טענה'ן. קיינמאל נישט גע'טענה'ט מיינע עלטערן. מיין מאמע האט מיך אלץ געזאגט וואס דארפסטו גיין קיין ברסלב, וואס איז דיר שלעכט וואס דארפסטו גיין קיין ברסלב, קיינמאל נישט געטענה'ט, איין מאל האב איך געענטפערט, איך ברוך השם וואס באקום איך אין ברסלב, וואס בין איך געגאנגען אויף ברסלב, סך הכל בין איך געקומען איך וויל אביסל שפירן אייבערשטער, איך וויל זיין נאנט צו די אייבערשטער, דא שפיר איך עס, האט אזוי אנגעפאנגען צו וויינען, איך עד היום קען איך מיך נישט מוחל זיין וואס איך האב עס געענטפערט. דו ביסט געגאנגען קיין ברסלב ווייל דו ווילסט שפירן אייבערשטער, איך שפיר נישט אייבערשטער, האט זיך אזוי צעוויינען, איך לעב נישט מיט די אייבערשטער, מיין לעבן איז אייבערשטער, מיין לעבן איז רעדן צו די אייבערשטער. דאס האב איך געזען. דאס טייטש, דו האסט תפילה, מ'האט מיר די מעשה, דו האסט תפילה, דו האסט תפילה, אבער זיי האבן געטראפן די בעל תפילה האבן זיך די אויגן געעפנט, זיי האבן געזען ס'דא א אנדערע וועג פון תפילה. ס'דא אמאל א מענטש האט תפילה, שחרית מנחה מעריב, און ווען די דאקטער זאגט אז דו פילסט נישט גוט, הייליגער באשעפער העלף, מאך א נס, אבער לעבן מיט תפילה, זיין ארומגענומען מיט תפילה, די מויל, די ליפן זאל אלץ זיין תפילה, יעדע זאך בעט איך אייבערשטער, היט מיך אייבערשטער, וואטש מיך אייבערשטער, העלף מיך אייבערשטער, מאך מיך פרייליך אייבערשטער, א גאנצע צייט, לעבן מיט די אייבערשטער, דאס קען מען נישט מסביר זיין ווי לאנג א מענטש האט נישט א צדיק, שפירט ער עס נישט. א מענטש האט האט נישט קיין צדיק שפירט ער עס נישט. דער רבי האט אים מגלה געווען א צדיק, א מענטש איז זוכה ער ווערט מקורב צום צדיק, ער הייבט אן באקומען אזא מין לויטערע אמונה, איך שפיר אייבערשטער. און אז איך בין מקורב צו א מפורסם, סתם א סתם א מנהיג, נו, האב איך ווייטער דמיונות, יא, איך, איך, איך. מען קומט צום ווען מען קומט צום הייליגן רעבן איז די ערשטע סימן אז מען איז מקורב צום רעבן ס'פאלט א שפלות אויף דעם מענטש דער מענטש הייבט אן זעהן ס'איז דא א באשעפער ס'איז נישטא קיין איך ס'איז גארנישט דא נישט דא קיין איך נישט דא קיין דו ס'דא אייבערשטער דער אייבערשטער איז אלעס דער אייבערשטער מאכט אלעס און וואס איך דארף גיי איך אים בעטן און איך דארף א שידוך גיי איך אים נאכאמאל בעטן און איך גיי ווייטער זיין פרייליך און אז איך דארף פרנסה גיי איך אים נאכאמאל בעטן און איך גיי ווייטער זיין פרייליך און אז איך דארף קינדער גיי איך אים ווייטער בעטן און אז די אייבערשטער וויל איך זאל נאך ווארטן, גיי איך ווייטער זיין פרייליך, ווייל איך ווייס די אייבערשטער מאכט נאר גוטס פאר מיר, די אייבערשטער מאכט נאר וואס איז נאר וואס איז פאר מיין תכלית, פאר מיין נצחיות. און זיי האבן תיכף געמאכט דעם בעל תפילה פאר קעניג, דף ת"ב. ווייל דער קעניג האט מוחל געווען די מלוכה ווייל זיי האבן געזען אז ער איז א גרויסער מענטש. האט דער בעל תפילה מיט זיי געלערנט, און ער האט זיי געעפנט די אויגן, און ער האט זיי געוויזן ווי אזוי צו דאווענען צום אייבערשטן, און האט זיי געמאכט פאר זייער גרויסע צדיקים, ווייל פריער זענען זיי אויך געווען צדיקים, ווייל זיי האבן דאך עוסק געווען נאר אין תפילה, אבער דער בעל תפילה האט זיי געעפנט די אויגן, ביז זיי זענען געווארן גרויסע צדיקים. דאס איז א מורא'דיגע זאך. ברוך השם מיר זענען מקורב דא צום רעבן אבער מ'דארף אנהייבן פאלגן. אפשר זאל מען מאכן א נייע זאך לכבוד שובבים. יעדער זאל מאכן א נייע קבלה לכבוד שובבים. איז גרייט? יא דו ביסט דו ביסט אין פאר קבלות? דא מענטשן וואס דאס איז זייער גאנצע חיות קבלות. זיי מאכן א קבלה. אבער אפשר טאקע, אפשר קען מען מאכן א נייע קבלה לכבוד שובבים, אידי. אפשר קענסטו כאפן א נייע, א נייע קבלה פאר שובבים. מ'גייט יעדן טאג פאר זעכציג סעקונדעס רעדן צום אייבערשטן. איין מינוט. איין מינוט. צו שווער?

פארדעם וויל איך אנהייבן מיט א מינוט, איין מינוט זעכציג סעקונדעס, אבער יעדן טאג, אפשר פאר מען גייט שלאפן, א געוויסע צייט, אדער צופרי ווען מען שטייט אויף, זעכציג סעקונדעס רעדן צום אייבערשטן, שטעל אוועק א זייגער, איך קען דיר נישט ווייזן דא ווייל די זייגער האט נישט קיין סעקונדעס, שטעל אוועק א זייגער, איך האב דא א זייגערל אויפן טיש, כ'ווארט ס'זאל ווערן זיראו זיראו, כ'מאך א תפילה פאר בחורים. הייליגער באשעפער העלף מיך, איך וויל דאווענען שחרית מנחה מעריב, כ'וויל דאווענען מיט מנין, הייליגער באשעפער העלף מיך, כ'וויל לערנען אביסל חומש היינט, כ'וויל מעביר סדרה זיין יעדע וואך, הייליגער באשעפער העלף מיך, כ'זאל עפענען א משניות היינט, כאטש קענען זאגן איין פרק משניות, אוי כ'זאל זוכה זיין צו עפענען א גמרא, לערנען א בלאט גמרא. דער רבי האט מיר געזאגט אז מען לערנט גמרא פארברענט אלע קליפות, איך וויל אזוי שטארק לערנען גמרא, יעדן טאג פארגעס איך, יעדן טאג שטופ איך עס אפ, איך בעט דיך אייבערשטער געב מיר די כח איך זאל געדענקען צו לערנען אביסל, הייליגער באשעפער העלף מיך איך וויל זיין פרייליך, הייליגער באשעפער העלף מיך איך וויל טרעפן מיין שידוך, איך וויל שוין אזוי שטארק חתונה האבן, נאר פאר דיר, נאר למענך אלקינו עשה, נאר פאר דיר, איך מיין ווען איך בין א גוי דארף איך חתונה האבן, איך גיי טון עבירות, איך וויל זיין אפגעהיטן, איך וויל האבן מיין לעבן, מיין ווייב, איך וויל זיין פרייליך מיט מיין ווייב, איך וויל האבן מיט וועם צו טשילן, איך וויל האבן מיט וועם צו שמועסן, איך וויל האבן מיט וועם צו פארברענגען, איך וויל האבן מיט וועם צו זיין הייליג, איך וויל א ווייב צו קענען זיין הייליג, הייליגער באשעפער העלף מיך, העלף מיך זאל מיך קענען דערהאלטן, העלף מיך איך זאל זיין פרייליך, הייליגער באשעפער העלף מיך, זאל קענען מכבד זיין, שוין, שוין נאך א מינוט.

חס ושלום, ניין, רבונו של עולם איך וויל חתונה האבן, נאר פאר דיר, נאר צו זיין הייליג, מ'רעדט איין פאר בחורים א מין ליגנט, א בחור דעמאלטס קען מען זיין אפגעהיטן, נאך די חתונה פאלט מען, רבונו של עולם, הייליגער באשעפער ווי בין איך דא, נאך די חתונה פאלט מען. א הייסע בחור, קענסט דו די דזשאוק? א הייסע בחור ווערט א ווארעמע אינגערמאן, אויב מ'איז נאר א ווארעמע בחור ווערט מען שוין א קאלטע אינגערמאן, אויב מ'איז א קאלטע בחור איז מען דאך חס ושלום שוין א גוי אפשר. וואס הייסט? נאך די חתונה, יעצט קען איך זיין אפגעהיטן, יעצט קען איך זיין הייליג, איך האב א ווייב, איך האב מיט וועם צו רעדן, איך האב צו וועם צו שמייכלען, איך האב פון וועם צו נעמען א שמייכל, איך האב פאר וועם צו געבן א גוט ווארט, איך האב ווער זאל מיך געבן א גוט ווארט. שוין, וואס מ'רעדט איין אז א, דא אינגעלייט וואס זיי מיינען נאך די חתונה אז, כ'ווייס נישט, רעדן מיט די ווייב איז ביטול זמן, פארוואס? איך רעד מיט מיין ווייב, איך גיי פארברענגען מיט איר, איך גיי מיט איר פארן, און. איך וועל מיט איר שמועסן, איך וועל מיט איר גיין שאפינג, איך וועל מיט איר גיין פארברענגען, איך וועל מיט איר גיין וועקעישן, איך וועל מיט איר גיין אויף מקומות הקדושים, ווי איך וויל, ווי איך וויל גיין אויף די וועלט, נו, די לעבן. דארפן בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, בעט דיך אייבערשטער, פשוט רעדן צום אייבערשטן אויף אידיש, פשוט'ע אידישע דיבורים. איך זאג אידיש, איך מוז איך מוז יעדע מאל זאגן אנדערש ווייל נאכדעם דא מענטשן וואס זיי מיינען מען מוז רעדן אויף אידיש, רעד צום אייבערשטן אין דיין שפראך, הייליגער באשעפער, איך וויל זיין גוט, איך וויל זיין וואויל, איך וויל האבן אמונה, איך וויל נישט פארלירן די אמונה אין דיר, איך וויל זיין אפגעהיטן, ווייל דער רבי זאגט אז מען היט זיך פון פגם הברית, מען היט מען היט אפ קדושת היסוד, דעמאלטס איז די מח גאנץ, די אלע קשיות, פייגעלעך וואס הייבט זיך אן דרייען אין קאפ ביי א מענטש, יא, ניין, ניין, יא, יעצט טו קומען טוט זיך אפ אין די וועלט יעצט א מין עפעס נישט א פלא'דיגע זאך? וויפיל מענטשן גלייבן אין די שיגעון? יעצט איז דאך די חגאות א פערטל וועלט. פלא'דיגע זאך, הערסט? א ביליאן? צוויי ביליאן? וויפיל מענטשן האלטן די חגא? די חגאות יעצט? אין חדר איז געווען א דזשאוק, מ'פלעגט זאגן פאר א יונגל, וועלכע חג איז היינט? שוין, אויב האט ער געענטפערט, האט מען אים געקראצט. קראץ מיך. אה, קראץ מיך האט געהייסן זיך קראצן. אבער, אך, זאג איך דיר, די גאנצע וועלט שטעלט זיך אפ, וואס א דמיון פון א זאך, און נאכדעם דא א בחור'ל האט שוין ספיקות, אין אמונה, כ'מיין צו זאגן, ער דארף חיזוק. חיזוק אויף וואס? גיט אים צוויי אזאנע פלעמעס הערסט חיזוק אויף וואס וואס קנעפ פונקטליך וואס ווילסטו איך ווייס נישט איך ווייס נישט דא געבוירן געווארן איינער פון די מער די מיך דער קען דערטראגן צו די צו די גלחים פארשטייסט גיי קוק אן וויאזוי זיי פירן זיך אויף צו פארשטיין פונקטליך א גלח א גלח טאר נישט חתונה האבן פארשטייסט סאו פארקויפט ער פאר די עולם אז אז ער וואוינט אין די בילדינג אליינס נו איז אזוי אזוי איך פארשטיי נאכדעם געבוירן געווארן אין שטאל נאכדעם געבוירן געווארן פון הימל א דמיון אויסגעזויגן פון א פינגער איין ביליאן צוויי ביליאן איך ווייס אליינס וויפיל מענטשן דא אויף די וועלט דאן זיבן ביליאן אפשר שוין אראפ די נאמבער זייט קאראנע אסאך מענטשן זענען וויפיל מענטשן דא אויף די וועלט דאן זיבן ביליאן איך ווייס נישט וויפיל מענטשן פייערן די חגא צו די גאנצע וועלט שטעלט זיך אפ ביי דעם צו נאר און נאכדעם דא א בחור'ל איך ווייס איך האב שוין ספיקות איך ווייס נישט ווען איז ניטל ניטל ביי אונז אין ברסלב האט מען נישט געמאכט קיין עסק פון ניטל פארוואס ווייל ס'איז א ווייל דער רבי האט אראפגעברענגט אזא מין גילוי אלוקות דער אייבערשטער איז דא וואס וואס ווילסטו די גמרא פארציילט דער הייליגער רבי חנינא בן דוסא באמערקט ווי עפעס א פרוי קומט אונטער זיין בענקל כישוף מאכערס איז דא אסאך

אדער דא די דמיונות מיט די זאכן אבער ס'איז די זעלבע זאך נישט קיין חילוק א מכשף א מכשפה אבער מ'מאכט עס אזוי אזוי ווי די סדר איז סאו די הייליגע צדיק זיצט און לערנט און ס'קומט א פרוי קריכט אריין אונטערן בענקל הייבט אן צו נעמען זאמט און נעמען זאמט אונטער זיין פיס ווייל אזוי ארבעט די כישוף זי גייט אים שאדן מאכן און ער רופט זיך אן קענסט טון וואס דו ווילסט כ'האב קיין מורא פון דיר נישט אין עוד מלבדו די אייבישטער איז דא ס'גוט ווייל די אלע זאכן ארבעטן די אלע ארבעט די אלע זאכן ארבעטן מיט וואס מען פרעגט מען פרעגט מוהרא"ש אין שאלות ותשובות ברסלב וואס איז מיט די עין הרע מיט די זאכן א מענטש פילט נישט גוט זאל איך גיין עפעס טון וועגן עין הרע מוהרא"ש ענטפערט אלץ אוואדע דא אזאך ווי עין הרע ס'דא אזאך ווי עין הרע ס'דא אמאל א מענטש ער קוקט שלעכט זאגט מוהרא"ש אבער ס'ארבעט ווען דער מענטש מאכט א עסק פון אים דער מענטש וואס מאכט א, ס'דא די משפחות ביי זיי איז יעדע זאך דארף מען גיין אפשפרעכן, מען קאלט אן אז דא א באבע וואס מען קאלט אן און זי גיסט בליי, און זיי זעען ממש וואונדער, ס'דא אזא זאך ווי עין הרע, און דו מאכסט אן עסק און דו ביסט אונטער דאס, סאו דאס איז דיין גאנצע אמונה, יענער געקוקט און יענער גיסט בליי און מען זעט אויגן פון א קעצל, מען זעט מען גיסט בליי. און מ'זעט ס'גייען ארויס אויגן פון וויאזוי ס'ארבעט האסט אמאל געזען האסט אמאל געזען מען זעט ממש אויגן זעסט קוק און דו קענסט דאס קענסט דאס ווייזן פאר יעדע זאך דא אויפן טיש קענסט אויך זען מען קען מען קען מען קען זען אויגן דא אויך קוק קוק ארויף דא אבער פריג אויך אויף די פינגער זעסט צוויי דאטס די אויגן נו אין די מענטשנ'ס דמיונות א מענטש גייט אריין אין דמיונות פון זען צלם'ס, דו זעסט דא, ווי דו קוקסט זעסטו דא צוויי ליינס, זעסט ווי איינער איז אמאל געקומען פרעגן זיין רבי צו, ער ווייסט נישט וואס צו טון צו ער מעג זיך אמאל אויסטרעטשן, ווייל ווייל ס'ווערט א שתי וערב, זאגט ער אים דו מעגסט ווייל די קאפ שטייט דיר נישט גראד, סאו עס איז נישט קיין פראבלעם, סתם א מענטש אפשר איז דא א פראבלעם אבער דו קענסט אריין, איז דא א מענטש גייט אריין אין די דמיונות ער קען נישט פטור ווערן פון דעם, מוהרא"ש ענטפערט אלץ דאס, דו מאכסט א מציאות פון דעם? נו, ס'איז דא אזא זאך. דו מאכסט א מיט דעם אייבערשטער דא, וואס וועגן דעם? נישט אז איך מאך נישט אוועק וואס טוט זיך ביי יענעם, ס'איז דא פלעצער וואס ביי זיי ממש, איינער פרעגט מיר וועגן עפעס א ניטל געווען שבת, איינער האט געפרעגט פאר שבת וועגן א פרישע מקורב, און ער פרעגט צו מען מעג זינגען זמירות שבת, צו מען מעג זאגן דברי תורה ביים טיש, כ'האב געזאגט אין ברסלב, קען דיר ענטפערן וואס כ'האב געהערט פון מוהרא"ש, מאך נישט קיין עסק פון דעם, ס'איז א דמיון, אבער ווי קומט דאס טאקע אז בחורים אינגעלייט זאלן האבן דו ווילסט א דו ווילסט א תירוץ אויף דיינע קשיות קום הער טו אויס די גלעזער איך וועל געבן צוויי גוטע פלעמעס די קאפ זאל זיך אפשטעלן דאס קומט אלץ ווייל מען היט נישט די אויגן וואס זאגט די רבי ובריתי נאמנת לו ברית מיט אמונה גייט צוזאמען די רגע וואס א מענטש איז פוגם בברית היט נישט די אויגן און ער פאלט אראפ הייבט ער שוין אן האבן די קאפ איז אים שוין ער ווייסט נישט, ער האט זיך געמאכט א מחיצה צווישן זיך און דעם אייבערשטן. סאו וויאזוי די עצה צו פאררעכטן? איך טו תשובה, קודם זאג איך די תיקון הכללי, די צען קאפיטלעך תהלים. צען קאפיטלעך תהלים, דאס איז פאר יעדן איינעם און פאר יעדע זאך און פאר יעדע מצב, דאס איז נישט קיין חילוק, דאס איז אין מענער, פרויען, בחורים, מיידלעך, עלטערע, יונגערע, אזא פגם, אזא פגם, תיקון הכללי נעמט אראפ אלע פראבלעמען. צען קאפיטלעך תהלים, און מען איז זיך מתוודה, מ'זאגט רבונו של עולם, איך גיי שוין זיין ערליך, איך גיי שוין זיין וואויל, קומט אזא מין גילוי אלוקות, מ'הייבט אן שפירן די אייבערשטער, מ'הייבט אן רעדן צו די אייבערשטער, די אייבערשטער זאל העלפן אונז זאל מען זוכה זיין קענען זיין פון די אנשי בעל תפילה, זיין פון די בעל תפילה'ס מענטשן, טרעפט א צווייטן וואס האט אויך א בעל תפילה, פריי דיך!

זאג מיר א שיינע זאך, איינער טרעפט זיך, ווי דרייסט זיך, וואס, פארצייל מיר עפעס, זאג מיר עפעס פון רעבן, איך דיר פארציילן וואס מ'האט גערעדט פון רעבן, איך דיר פארציילן וואס מ'האט גערעדט, אז דער רבי איז געווען יונג, יעצט האבן מיר גערעדט שלש סעודות פון דעם, פון שבחי הר"ן, אז ווען דער רבי איז געווען יונג, און דער רבי האט אזוי אסאך מאל אנגעפאנגען, און האט נאכאמאל אראפגעפאלן, און נאכאמאל אנגעפאנגען, און נאכאמאל אראפגעפאלן, דער הייליגער רבי האט פארציילט אז ער איז אסאך מאל אראפגעפאלן, ס'איז נישט געגאנגען אזוי גלאטיג אזוי ווי אסאך מאל מענטשן זאגן איך איך מאך קבלות און איך פאל אראפ. נו, אזוי קומט עס. אבער איך מאך נאך א קבלה יעצט, איך מאך נאך אמאל. די אייבערשטער העלף אז אונז זאל מיר יעדן טאג רעדן כאטשיג איין מינוט צום אייבערשטן זעכציג סעקונדעס. איך וועל בעטן פאר שמחה, און איך וועל בעטן פאר א שידוך, און איך וועל בעטן צו זיין ערליך, און איך וועל בעטן פאר גוטע מידות. געבט אכטונג אויף א צווייטנס געפיל דא אין ישיבה. געב אכטונג אויף א צווייטן. לאך נישט פון א צווייטן. טשעפע נישט א צווייטן, לאך דיך נישט אונטער פון א אנדערע, לאך דיך נישט אונטער, זעסט א בחור זעט אויס אנדערש פון דיך, נו, לאז אים דינען דעם אייבערשטן אזוי ווי ער דינט דעם אייבערשטן, זוך נישט ווי דו קענסט, קוק אים אן, קוק אים אן ווי ער גייט, קוק אים אן ווי ער קומט, לאז, טשעפע נישט, טשעפע נישט א צווייטן, קוק גוט אויף א צווייטן, האב ליב א צווייטן, וועט דער אייבערשטער אונז ליב האבן, מעריב.